בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ל"ז, מ'הייבט אן דף ל"ז עמוד א', אינמיטן די עמוד, וסבר רבי יוסי איין ברירה, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען די משנה, וואס די משנה זאגט אז רבי יודא האלט אז מען זאגט ברירה, א מענטש קען מאכן צוויי עירוב'ס לעבן שטאט, און מאכן א תנאי אז ווי זיין רב וועט אנקומען, דארט וועט זיין די עירוב, האט די גמרא געפרעגט פון א ברייתא, אז אין א ברייתא זעט מען רבי יודא האלט איין ברירה, האט די גמרא געזאגט, אז אוודאי האלט רבי יודא יש ברירה, נאר וואס דען די ברייתא איז נישט קיין גוטע ברייתא, יעצט מתוך הדברים האט די גמרא געברענגט א ברייתא וואס שטייט טאקע דארט אז רבי מאיר און רבי יודא האלטן ס'איז דא ברירה, און רבי יוסי און רבי שמעון זאגן ס'איז נישט דא קיין ברירה, און אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי, וסבר רבי יוסי איין ברירה, האלט דען רבי יוסי ס'איז נישט דא קיין ברירה, והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה. די משנה זאגט אין קינים, לגבי קיני יולדות און קיני זבות, א פרוי וואס איז א יולדות אדער א זבה דארף ברענגען א קן, וואס דאס איז א קרבן וואס דאס איז צוויי פייגלעך וואס די פרוי דארף ברענגען צום בית המקדש, יעצט וואס זענען די צוויי פייגלעך, איין פייגל איז א חטאת און איינס איז א עולה און דאס ווערט גערופן א קן, די משנה זאגט דארט רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, שתי נשים שלקחי את קניהם בעירוב, צוויי פרויען וואס האבן געקויפט קנים צוזאמען, און זיי ברענגען דא די צוויי קנים אין יעדע קן ליגט צוויי פייגלעך, זיי געבן עס אזוי פארן כהן, און זיי זאגן נישט וועלכע קן באלאנגט צו וועלכע פרוי, אוי שנתני קניהן לכהן, אדער טאמער זיי ביידע געבן געלט פארן כהן זאל קויפן צוויי קנים און זענען נישט מפרש ווער פאר וועם, איז די דין איז, איזו שירצה כהן יקריב עולה, ולאיזו שירצה יקריב חטאת, דער כהן קען יעצט גיין נעמען איין קען און מקריב זיין דער קען צוויי עולות, טאטש אין יעדער קען ליגט צוויי פייגלעך, קען נעמען די ערשטע קען מקריב זיין צוויי עולות, די צווייטע קען מקריב זיין צוויי חטאות, און שפעטער, ס'טייטש, פארשטייט זיך אז דער כהן קען גיין און מקריב זיין איין קען פאר איין פרוי און די צווייטע קען פאר א צווייטע פרוי, אבער נישט נאר דאס, ער קען די גאנצע קען מקריב זיין אלס עולה, און די אנדערע קען מקריב זיין אלס חטאת און זאגן דאס איז געווען פאר די פרוי, ס'טייטש א עולה מיט א חטאת פאר די פרוי און א עולה מיט א חטאת פאר יענע פרוי, ס'איז נישט משנה די סדר, ווייל די עיקר איז אז יעדע פרוי האט א עולה מיט א חטאת. יעצט בעצם דאס אז ר' יוסי זאגט אז די כהן קען אזוי טון, איז א ראיה אז ר' יוסי האלט אז יש ברירה, ווייל טאמער ס'איז איין ברירה איז פשט יעדע פרוי האט דאך געקויפט דא א קען, וואס טייטש יעדע פרוי האט דאך געגעבן געלט נאר פאר איין קען? איז פשט אז יעדע קען באלאנגט בעצם צו א געוויסע פרוי, און במילא טאמער מען זאגט איין ברירה קען נישט די כהן יעצט זאגן איך גיי מקריב זיין וועלכע פייגל איך וויל פאר וועלכע פרוי, ווייל יעדע פייגל באלאנגט צו א געוויסע פרוי, מען קען דאס נישט יעצט טוישן, און במילא קען מען עס אויך נישט פארמישן, און מען טאר עס נישט פארמישן ווייל מען טאר נישט מקריב זיין די חטאת פון די פרוי פאר די פרוי, אדער די עולה פון די פרוי פאר די פרוי, אדער דער פייגל ס'איז געמאכט אלס חטאת קען מען נישט מקריב זיין אלס עולה, מען טאר זיך נישט פארמישן די יוצרות דא, פון דעם וואס רבי יוסי זאגט דער כהן קען נעמען די פיר פייגלעך און מקריב זיין וועלכע סדר ער וויל, איז א ראיה אז ער האלט אז יש ברירה, וואס טייטש אז יעצט אז דער כהן עט מקריב זיין למשל די פייגל פאר א חטאת און עט עס טון לשם די ערשטע פרוי, איז הוברר הדבר למפרע אז דאס איז טאקע די קרבן, דאס איז טאקע די פייגל פון דעם פרוי. אבער טאמער זאגסט נישט קיין ברירה קען מען אזוי נישט זאגן, הכלפנים זעהן מיר דאך אז רבי יוסי האלט יש ברירה, וויאזוי שטייט אין די ברייתא רבי יוסי האלט אין ברירה? זאגט די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא התם כשהתנו, דארט אוואדע האלט רבי יוסי אין ברירה, איי מען זעהט רבי יוסי זאגט די כהן קען מקריב זיין וואס ער וויל, ס'רעדט זיך ביי א ציור ווי די פרויען האבן געמאכט א תנאי, בשעת זיי האבן געקויפט די צוויי קינים האבן זיי געמאכט א תנאי אז וואס דער כהן וועט מקריב זיין דאס וועט זיין לשמה, וואס טייטש, זיי האבן נישט מחליט געווען קיינמאל וועמענס איז וועמענס, ממילא דארט העלפט עס אבער אוודאי בדרך כלל האלט ר' יוסי אין ברירה, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי מאי למימרא, וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא, די חידוש איז קא משמע לן כדרב חיסדא, דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרויען האבן טאקע איינגעקויפט די פייגלעך צוזאמען, וואס טייטש צוויי פרויען אריין א געשעפט צוזאמען געקויפט צוויי קינים צוזאמען מיט אויסגעמישטע געלט, יעצט. איז געגאנגען איין פרוי גענומען איין קן, די צווייטע פרוי דעם צווייטן קן, און ווען זיי האבן עס געגעבן פארן כהן, האבן זיי געזאגט, דאס זאלסטו מקריב זיין פאר מיר, און די אנדערע פרוי האט געזאגט, דאס זאלסטו מקריב זיין פאר מיר. און דאס איז די חידוש, אז אפילו דער כהן האט פארדרייט די סדר נאך וואס די פרויען האבן דאס געזאגט, איז אויך גארנישט געשען. פארוואס? ווייל דאמר רב חיסדא האט דאך רב חיסדא געזאגט, אין הקינין מתפרשות, אלא בלקיחת בעלים, או בעשיית כהן, ס'נאר דא צוויי צייטן וואס מ'קען מחליט זיין וועמענס קן איז וועמענס, וואס טייטש בשעת וואס די פרוי קויפט א קן, טאמער זי האט געקויפט די קן זאל זיין פאר איר, איז די קן טאקע אירע, און מ'טאר נישט יעצט מקריב זיין די קן פאר א צווייטן, טאמער מ'וועט עס מקריב זיין פאר א צווייטן האט קיינער נישט יוצא געווען, ובמילא, טאמער אזוי וואלט טאקע געווען דא אז די צוויי פרויען יעדער וואלט געקויפט א קן פאר זיך, איז אוודאי וואלט די כהן נישט געטארט פארדרייען די סדר, די זעלבע זאך בשעת וואס די כהן איז מקריב דעם קן, איז בשעת ער איז מקריב דעמאלטס ווערט נקבע דער קן איז פאר דער פרוי דער קן איז פאר יענע פרוי, די צוויי צייטן קען מען מחליט זיין וועלכע קן איז פאר וועלכע פרוי אדער בשעת'ן קויפן אדער בשעת'ן מקריב זיין, אינדערמיטן טאמער צוויי פרויען זענען געגאנגען צוזאמען קויפן און יעצט האבן זיי מחליט געווען דאס איז דיינס דאס איז מיינס, דאס העלפט נישט, און פארדעם דאס איז די חידוש פון רבי יוסי, אז אפילו ווען די פרויען האבן מחליט געווען, ווייסטו וואס, דער קן וועט זיין מיינס, דער קן וועט זיין דיינס, ס'האט גארנישט אויפגעטון, ס'האט גארנישט געפועלט, ממילא דער כהן קען פארדרייען די סדר, און זיי האבן נאך אלץ יוצא געווען זייער קרבן. זאגט די גמרא אבער ווייטער, ואכתי סבר רבי יוסי אין ברירה, קענסטו אבער אזוי זאגן אז רבי יוסי האלט אין ברירה, והתניא, א קשיא פון נאך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, עם הארץ שאמר לחבר, א עם הארץ וואס זאגט פאר א תלמיד חכם, וואס דער תלמיד חכם איז געגאנגען אין מארק קויפן פאר זיך פירות, זאגט די עם הארץ פארן תלמיד חכם, קח לי אגודה אחת של ירק או גליסקע אחת, גיי זיי מוחל גייסט אין מארק קויף פאר מיר אויך ירקות אדער ברויט, און דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער תלמיד חכם גייט אין מארק און קויפט ביי אן עם הארץ, וואס די דין איז ווען מען קויפט פירות אדער ברויט פון א עם הארץ איז עס דמאי, וואס טייטש מען דארף נאכאמאל אראפנעמען פון דעם מעשרות, און ממילא וואס איז יעצט די דין? וואס טייטש דער תלמיד חכם גייט. ער קויפט למשל צוויי ברויטן איינס פאר זיך איינס פאר די עם הארץ האט אים געבעטן דעם טובה איז דא איז אויך א שאלה צו מען זאגט יש ברירה צו אין ברירה טאמער מען זאגט אין ברירה אויב אזוי קומט אויס דער תלמיד חכם ווען ער האט געקויפט די צוויי ברויטן איז ווייסט מען נישט וועלכע ברויט איז פאר אים וועלכע ברויט איז פאר זיין חבר די עם הארץ ובמילא יעצט אז די תלמיד חכם גייט און געבט א ברויט פארן עם הארץ קען זיין ער געבט אים זיין ברויט. מעג מען געבן פאר אן עם הארץ א ברויט וואס איז נישט געמעשר'ט? אוודאי נישט. דארף דער קונה אראפנעמען פון דעם מעשרות. ער קען עס נישט אזוי איבערגעבן צו עם הארץ, ווייל ס'איז זיינס, ס'איז זיין אחריות. מה שאין כן טאמער זאגט יש ברירה, קען מען זאגן, די צוויי ברויטן, הוברר הדבר למפרע, אז דער ברויט וואס דו האלטסט פאר זיך איז טאקע דיינס, דער ברויט וואס דו האסט געקויפט פאר עם הארץ איז זיינס, און במילא דארף ער נישט אראפנעמען פון די מעשרות, ווייל ס'האט נישט קיין שייכות צו אים, ס'איז נישט כאילו ער האט געקויפט די ברויט און פארקויפט פארן עם הארץ, ס'איז קיינמאל נישט געווען זיינס, די ברויט ס'איז דא דא צוויי, איינס איז לכתחילה געווען מיינס און איינס איז לכתחילה געווען זיינס, און ממילא דארף ער נישט איבערמעשר'ן, איז דא א חילוק צו יש ברירה אין ברירה, זאגט דארט די ברייתא, אינו צריך לעשר, דברי ר' יוסי, ר' יוסי זאגט ער דארף עס נישט מעשר'ן, פארוואס? האמיר געשמועסט, ווייל ער האלט אז יש ברירה, וחכמים אומרים צריך לעשר, חכמים זאגן מ'דארף יא מעשר'ן פארוואס זיי האלטן ס'איז אין ברירה, און ממילא ס'קען זיין די ירקות צו די ברויט וואס ער געט דא פארן עם הארץ ס'קען זיין ס'איז גאר זיינס, און אז ס'איז זיינס דארף ער דאך קודם אראפנעמען פון די מעשרות, און ממילא דארף ער עס מעשר'ן. על כל פנים זעט מען ר' יוסי האלט יש ברירה, וויאזוי זאגסטו מיר ר' יוסי האלט אין ברירה? זאגט די גמרא איפוך, מ'דארף עס טאקע פארדרייען, נישט אזוי שטייט אין די ברייתא נאר שטייט פארקערט אז ר' יוסי זאגט מען דארף עס איבערמעשר'ן און די חכמים זאגן מען דארף עס נישט איבערמעשר'ן ווייל ר' יוסי האלט אז אין ברירה זאגט די גמרא נאך א קשיא תא שמע נאך א ראיה אז ר' יוסי האלט יש ברירה אז מען זאל נישט פארדרייען פארוואס ווייל שטייט אין א ברייתא האומר מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס טאמער איינער זאגט מעשר שני קען מען דאך מחלל זיין אויף מטבעות אויף געלט זאגט א איד די מעשר שני וואס ליגט ביי מיר אין שטוב זאל זיין מחולל איך לייז עס אויס, כ'לייג ארויף די קדושה אויף א מטבע, איך זאג דיר נאך נישט וועלכע מטבע, די ערשטע מטבע וואס כ'גיי ארויסשלעפן פון מיין טאש, דאס וועט זיין די מטבע וואס די מעשר שני וועט זיין מחולל אויף דעם, זאגט דארט די ברייתא רבי יוסי אומר מחולל, רבי יוסי זאגט ס'איז מחולל, און ממילא פארוואס איז עס מחולל, ער האט דאך נאכנישט ארויסגענומען די מטבע, מוז מען זאגן ווייל רבי יוסי האלט יש ברירה, אז ברגע וואס ער האט ארויסגענומען די מטבע וועל איך זאגן הוברר הדבר למפרע אז די מטבע האט ער געמיינט, און אויף דעם איז עס מחולל, איז עס נאך א ראיה אז רבי יוסי האלט יש ברירה. זאגט די גמרא איפוך, מען דארף טאקע פארדרייען, והיינו מען דארף זאגן, רבי יוסי אומר לא חילל, אז רבי יוסי זאגט ס'האט נישט אויפגעטון, ווייל מען קען נישט אזוי טון, ווייל רבי יוסי האלט אין ברירה מען קען נישט זאגן די מטבע איך גיי ארויסנעמען פון טאש, פארוואס ווייל איך ווייס דאך נאכנישט וועלכע מטבע דאס איז, זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט גייט דא פאר, ומאי חזית דאפכת תרתי מקמי חדא, איפוך חדא מקמי תרתי, אונז האמיר דא ווי נישט ווי, דריי ברייתות, איין ברייתא האמיר געהאט, די נעכטיגע ברייתא, וואס דארט איז מבואר קלאר, אז רבי יוסי האלט אין ברירה, שפעטער האמיר געזען נאך צוויי ברייתות, די צוויי ברייתות וואס מ'האט היינט געזען, וואס דאס איז סיי די ברייתא לענין א תלמיד חכם וואס קויפט ירקות פארן עם הארץ, און סיי די ברייתא דא ביי מעשר שני, אז איינער זאגט אז די געלט וואס איך גיי ארויס נעמען פון טאש זאל זיין מחולל, וואס ביי די ביידע ברייתות זעט מען דאך אז רבי יוסי האלט יש ברירה, און אנשטאטס פארדרייען די ביידע ברייתות, און זאגן ניין, רבי יוסי האלט אין ברירה ביי די ביידע ברייתות און ס'איז נישט קיין גוטע גירסא, פארדרייט די נעכטיגע ברייתא, אז אוודאי האלט רבי יוסי יש ברירה, און אוואדע די צוויי בריית'ס מ'האט היינט געזעהן איז יא א גוטע גירסא, זאגט די גמרא ניין, הא ודאי איפכא, די ברייתא וואס מ'האט יעצט געזעהן, די לעצטע ברייתא מ'האט יעצט געזעהן לגבי איינער וואס זאגט איך וויל מחלל זיין מעשר שני אויף די מטבע וואס איך גיי ארויסנעמען פון טאש, דאס איז זיכער נישט גוט די גירסא וואס אונז האמיר געלערנט, וואס טייטש דא שטייט אויך לכאורה קלאר אז רבי יוסי האלט אין ברירה, און מילא האב איך שוין ווייטער צוויי בריית'ס וואס רבי יוסי האלט אין ברירה, און נאר איין ברייתא ווי רבי יוסי האלט ברירה, און מילא ענדערש פארדרייען איינס ווי איידער פארדרייען צוויי. פארוואס מוז מען זאגן אז די גירסא וואס אונז האבן דא אראפגעברענגט פון דער וואס זאגט אז די געלט וואס איך גיי ארויסנעמען פון טאש אז די גירסא איז נישט קיין גוטע גירסא, נאר רבי יוסי האלט אוודאי אין ברירה, ווייל דקתני סיפא שטייט דארט אין די סיפא פון די ברייתא, ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל, אז רבי יוסי איז מודה אז טאמער איינער זאגט אז די מעשר שני וואס כ'האב זאל נתחלל ווערן אויף די נייע מטבע וואס כ'האב אין טאש, די נייע מטבע, דאס איז די אנדערע לשון מטבע כסלע חדשה, דעמאלטס העלפט עס יא. יעצט מדקאמר הכא שחילל מכלל דהתם לא חילל. ס'טייטש קודם כל פון די לשון. דאס וואס רבי יוסי זאגט אז דווקא ווען ער זאגט די נייע מטבע דארט העלפט עס, איז משמע אז ווען ער זאגט נישט די נייע מטבע, ער זאגט נישט סלע חדשה, העלפט עס נישט. איז א ראיה ס'איז נישט ווי די פריערדיגע גירסא ווייל אין די פריערדיגע גירסא האט מען געזען אז רבי יוסי זאגט אז ווען איינער זאגט מעשר שיש לי בבית מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס, רבי יוסי אומר מחולל, דאס קען זיכער נישט זיין אז רבי יוסי זאגט מחולל, ווייל זעהסט דאך דא אז נישט, און מילא יענע גירסא איז נישט קיין גוטע גירסא, איז קודם כל האבן מיר צוויי ברייתות וואס רבי יוסי זאגט אין ברירה, איין ברייתא וואס רבי יוסי זאגט יש ברירה, און מילא פאר דעם איז מען מקיים די גירסא אז רבי יוסי האלט אוודאי אין ברירה, יעצט טעכניש דארף מען אבער דא מסביר זיין וואס א חילוק ס'איז א נייע מטבע א אלטע מטבע, זאגט די גמרא האי סלע חדשה היכי דמי, אי דאיכא תרתי תלת דיש ברירה, היינו קמייתא, וואס טייטש טאמער ס'רעדט זיך אז א מענטש האט אסאך נייע מטבעות אין טאש און ער זאגט די נייע מטבע וואס איך גיי ארויסנעמען איז שוין ווייטער ברירה ווייל ער ווייסט דאך נישט וועלכע מטבע גייט ארויפקומען נאר וואס דען מוז מען זאגן אלא דליכא אלא חדא ס'רעדט זיך ס'נאר דא איין נייע מטבע אין זיין טאש און מילא ס'נאר דא איין נייע מטבע אין זיין טאש הייסט עס נישט קיין ברירה ווייל דאס איז די מטבע איך ווייס קלאר וועלכע גייט זיין די נייע מטבע ווייל ס'נאר דא איינס מילא פארדעם זאגט רבי יוסי ביי אזא ציור איז אוודאי מודה אז די מעשר שני מחולל פרעגט אבער די גמרא מאי תעלה וואס איז די לשון תעלה תעלה איז פשט כ'גיי אריינלייגן מיין הענט אין טאש די ערשטע מטבע וואס גייט ארויס דאס איז די מטבע, טאמער ס'איז נאר דא איינס, פאסט נישט א לשון תעלה, זאגט די גמרא ניין, ווייל איידי דתני רישא תעלה, תנא סיפא נמי תעלה, ווייל ס'שטייט אין די רישא אויך תעלה, ווען איינער האט נישט קיין נייע מטבע אין טאש, האט נאר אסאך אלטע, דארט פאסט דאך אוודאי יא א לשון תעלה, פארדעם שטייט אין סיפא אויך א לשון תעלה. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געזאגט צו רב נחמן, מאן האי תנא, דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה. ביז יעצט האט מען דן געווען אויף דאורייתא'ס און מילא די שאלה פון רבא איז אז קען זיין אז אפילו די מאן דאמר וואס האלט אז ביי דאורייתא איז נישט דא קיין ברירה קען זיין ביי דרבנן העט יא זיין ברירה איז ווער איז אבער א תנא וואס העט האלטן אז ביי דרבנן איז אויך נישט דא קיין ברירה און ער ברענגט טאקע א ברייתא וואס אין די ברייתא זעהט מען אז ס'איז דא א תנא וואס האלט אזוי אז אפילו ביי דיני דרבנן זאגט מען נישט קיין ברירה דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא אמר לחמישה טאמער א מענטש זאגט פאר פינף מענטשן הריני מערב על איזה מכם שארצה איך מאך א עירוב תחומין, איך זאג ענק אבער נישט פארוועם איך מאך, צום סוף וועל איך מחליט זיין פארוועם איך האב עס געמאכט און יענער עט קענען גיין אינדרויסן פון שטאט די זייט פונעם עירוב פֿיר טויזנט אמות, רציתי ילך לא רציתי לא ילך, איך האב אויסקלויבן ווער עט קענען גיין, איז די דין אזוי זאגט די ברייתא, רצה מבעוד יום עירובו עירוב, טאמער ער האט אויסגעקלויבט איינער פון די פינף, פאר שבת, דעמאלטס איז די עירוב אן עירוב, ווייל פאר שבת ווען ס'איז אריינגעקומען שבת בין השמשות איז קלאר געווען פאר וועם די עירוב איז, אבער משחשיכה נאך ס'איז שוין אריין דעם שבת אין עירובו עירוב, קען נישט יעצט דער איד מחליט זיין למפרע פאר וועם די עירוב געהער, זעהן מיר דאך דא וואס עירובי תחומין איז דאך א דין דרבנן, און פון דעזוועגן זעהן מיר א תנא וואס האלט אז מ'זאגט נישט קיין ברירה, ווייל טאמער מ'זאגט ווען ברירה, וואלט דאך אוודאי געווען די דין אז ער קען יא מחליט זיין שבת אז הוברר הדבר למפרע אז די עירוב באלאנגט צו יענעם, איז למעשה פרעגט ער אים ווער די תנא, זאגט די גמרא אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי, ר' נחמן האט גארנישט געענטפערט, פרעגט די גמרא פארוואס האט ר' נחמן גארנישט געענטפערט, ולימא ליה תנא דבי איו, מען וואלט געקענט זאגן אז דאס די ברייתא פון איו וואס מען האט פריערט געזען, וואס איו האט געלערנט אין די ברייתא אז ר' יהודה האלט אין ברירה, וואס די גאנצע ברייתא פון איו רעדט זיך דאך אויך ביי עירובי תחומין, זעהן מיר אז רבי יהודה האלט ביי דרבנן'ס אז מ'זאגט נישט קיין ברירה, זאגט די גמרא לא שמיע ליה, רב נחמן האט נישט געקענט די ברייתא פון איה, זאגט די גמרא רב יוסף אמר, רב יוסף האט יא געענטפערט ווער איז דאס דער תנא פון די ברייתא, זאגט רב יוסף, תנאי שקלת מעלמא, וואס טייטש האסט אוועק גענומען אלע תנאים פון די וועלט, ס'איז דיר נישט איבער געבליבן קיין איין תנא וואס האלט אז ביי דרבנן'ס זאגט מען נישט קיין ברירה, תנאי, ס'איז א פשוטע מחלוקת תנאים, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אז טאמער איינער זאגט הריני מערב לשבתות של כל השנה, רציתי אלך, לא רציתי לא אלך. א מענטש זאגט איך לייג דא אוועק עירובי תחומין, אבער נישט יעדע שבת וויל איך זיך באנוצן מיט די עירוב, ס'דא געוויסע שבתים וואס איך וויל נישט די עירוב, נאר איך וויל בלייבן אין שטאט, איך קען מחליט זיין וואס טייטש איך וויל פון שטאט קענען גיין צוויי טויזנט אמות צו אלע זייטן, איך דארף נישט א עירוב יעדע וואך, ווייל ווען מ'מאכט א עירוב קען מען דאך נאר גיין די זייט פון די עירוב, די אנדערע זייט קען מען אינגאנצן נישט גיין, איך וויל נישט יעדע וואך. און די דין איז זאגט די ברייתא, רצה מבעוד יום עירובו עירוב, טאמער איין וואך פאר שבת איז ער מחליט ער וויל זיך באנוצן די וואך שבת מיט די עירוב איז אוודאי די עירוב א עירוב, אבער משחשיכה נאך ס'איז שוין אריין דעם שבת, דא איז דא א מחלוקת תנאים, רבי שמעון אומר עירובו עירוב, וחכמים אומרים אין עירובו עירוב, א מחלוקת רבי שמעון און חכמים, רבי שמעון זאגט די עירוב איז אן עירוב, און די חכמים זאגן די עירוב איז נישט קיין עירוב, פארוואס זאגט רבי שמעון די עירוב איז אן עירוב? אוודאי ווייל ער האלט יש ברירה, אבער א דין דרבנן טאקע אבער רבי שמעון האלט יש ברירה, פארוואס האלטן די חכמים אין עירובו עירוב? ווייל זיי האלטן אפילו ביי דרבנן זאגט מען נישט קיין ברירה, במילא האמיר דא א מחלוקת תנאים ביי א דרבנן'דיגע דין צו מ'זאגט ברירה צו נישט, זאגט די גמרא אבער איך פארשטיי נישט, והא שמעינן לרבי שמעון דלית ליה ברירה, קשיא דרבי שמעון אדרבי שמעון, וויאזוי קענסטו מיר זאגן דא אז רבי שמעון זאגט די עירוב איז א גוטער עירוב פארוואס ווייל מ'זאגט ברירה, אונז האמיר דאך געזעהן אין די ברייתא לגבי א לוקח יין מן הכותים, זאגט דארט די ברייתא ס'דא א מחלוקת תנאים צו מ'קען מפריש זיין תרומות ומעשרות אויף אן אופן וואס מ'איז עס נישט מפריש בפועל, נאר מ'לאזט עס דארט איבער אינעם גלאז, און מ'זאגט אז די תרומות און די מעשרות וועט איבערבלייבן אין גלאז, דאס זאל זיין תרומות ומעשרות, זאגט דארט ר' מאיר, ר' מאיר אין די ברייתא האלט אז מ'קען דאס טון, ר' יודא, ר' יוסי, ר' שמעון זאגן אז נישט, זעהן מיר דאך ר' שמעון האלט מ'זאגט נישט קיין ברירה, ווי אזוי זאגט דא ר' שמעון זאגט יא ברירה, נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא איפוך, מען דארף טאקע פארדרייען די ברייתא דא, און ר' שמעון איז דער וואס האלט אין עירובו עירוב, און די חכמים איז דער וואס האלט עירובו עירוב, ס'טייטש א מחלוקת תנאים האמער דא, די תירוץ פון רב יוסף איז א גוטע תירוץ, אונז זעהן מיר ס'איז דא א מחלוקת תנאים ביי דרבנן'דיגע דין צו מ'זאגט ברירה צו נישט, אבער נישט פשט ר' שמעון איז דער וואס האט געהאלטן אז מ'זאגט ברירה, נאר ר' שמעון אוודאי האלט אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן אז מ'זאגט נישט קיין ברירה, זאגט אבער די גמרא, כ'פארשטיי נישט, מאי קשיא, דילמא כי לית ליה לר' שמעון ברירה בדאורייתא, אבל בדרבנן אית ליה, וואסער מין קשיא פרעגסטו מיר? דאס וואס ר' שמעון זאגט, ביי לוקח יין מן הכותים אז מ'זאגט נישט קיין ברירה יישר כח, דאס איז א דאורייתא'דיגע דין, דא קען אוודאי זיין אז ביי דרבנן'דיגע דין ביי אן עירוב איז ר' שמעון אויך מודה מ'זאגט ברירה, און ממילא זאגט די גמרא, איז נישט קיין ראיה, רב יוסף מוז נישט פארדרייען דא די ברייתא וואס מ'האט דא געזעהן לגבי איינער וואס מאכט אן עירוב אויף אלע שבתים אין יאר, אז מ'זעהט אז רבי שמעון זאגט אז מ'זאגט ברירה, ס'קען אוודאי זיין ער האלט טאקע מ'זאגט ברירה ווייל ס'איז א דרבנן'דיגע דין, זאגט די גמרא אבער ניין, וואס טייטש רב יוסף זאגט דא ס'איז דא א גוטע סיבה פארוואס כ'האב פארדרייט דא די ברייתא אפילו ס'טאקע א דרבנן'דיגע דין, ס'דא א סיבה אז כ'האב דווקא געזאגט אז רבי שמעון זאגט אפילו בדרבנן נישט דא קיין ברירה פארוואס? ווייל קסבר רב יוסף,

און ממילא אז אונז האמיר די ברייתא פון לוקח יין מן הכותים, וואס דארט זעט מען קלאר ביי דאורייתא זאגט רבי שמעון אז מען זאגט נישט קיין ברירה, מוז אויך זיין דא ביי עירובי תחומין אפילו ס'איז נאר א דרבנן'דיגע דין, עט רבי שמעון אויכעט האלטן אז מען זאגט נישט קיין ברירה. רבא אמר, רבא אבער זאגט א צווייטע תירוץ, זאגט רבא אזוי, אוודאי קען מען זאגן אז רבי שמעון האלט מען זאגט ברירה, און פארדעם טאקע דא ביי אונז אין די ברייתא, לגבי איינער וואס מאכט עירובי תחומין, און ער איז מחליט יעדע וואך פון יאר צו ער וויל צו נישט, אוודאי שבת וועט מען אויך קענען מחליט זיין, ווייל נארמאל אלגעמיין,

און די שיריים דארף איבערבלייבן, דאס לערנט מען ארויס פון ראשית, די תרומה דארף זיין ראשית, און מען דארף עס מפריש זיין פון די פירות וואס מען נעמט אראפ, ס'טייטש ס'דארף זיין א היכר וואס איז די תרומה און וואס איז נישט די תרומה וואס איז איבערגעבליבן, און ממילא פאר דעם זאגט רבא, דאס איז די סיבה פארוואס רבי שמעון זאגט אז א מענטש קען נישט קויפן א גלעזל וויין ביי א גוי און זאגן אז צום סוף די וויין וואס וועט איבערבלייבן דאס וועט זיין תרומה, ווייל דאס הייסט נישט מפריש געווען תרומה אפילו מען זאגט ברירה, דארט קען מען דאס נישט טון, מה שאין כן דא האלט ר' שמעון אוודאי מען זאגט ברירה, און לאו דווקא ביי דרבנן'דיגע דינים, קען זיין ביי דאורייתא זאגט ר' שמעון אויך מען זאגט ברירה, אמר ליה אביי, פרעגט אביי אויף רבא'ס תירוץ אזוי, אלא מעתה, זיי מיר עפעס מסביר, דו ווילסט מיר זאגן דא אז די סיבה וואס ס'העלפט נישט ברירה ביי לוקח יין מן הכותים איז ווייל ס'דארף זיין ראשית ששיריה ניכרין, ס'דארף זיין א היכר וואס איז די תרומה, וואס איז די טבל פון וואס מ'האט אראפגענומען די תרומה, זאגט אביי אלא מעתה אויב אזוי, היו לפניו שני רמונים של טבל, טאמער איינער האט צוויי טבל'דיגע רימונים, ואמר און ער זאגט אזוי, אם ירדו גשמים היום, יהא זה תרומה על זה, ואם לא ירדו גשמים היום, יהא זה תרומה על זה, ער מאכט א תנאי, טאמער ס'עט רעגענען היינט, סתם ער האט זיך אנגעכאפט אויף די רעגן, טאמער ס'עט רעגענען היינט, איז די רעכטע רימון די תרומה, און די אנדערע איז די רימון וואס עט ווערן אויס טבל, טאמער אבער ס'עט נישט רעגענען היינט, איז פארקערט, די לינקע עט זיין תרומה, און די רעכטע עט ווערן אויס טבל. איז ביי אזא ציור זאגט אביי, דא עסטו מיר זאגן דאין בדבריו כלום, לויט ווי דו האסט געזאגט אז שטייט אין פסוק ראשית דארף זיין ניכר וועלכע די תרומה און וועלכע די וואס ווערט אויס תרומה, פשט איז מען דארף דאס קלאר זעהן, און דא בשעת וואס דער מענטש מאכט די תנאי און ער זאגט דאס זאל זיין תרומה צו דאס זאל זיין תרומה דאך נישט קלאר וואס ער מיינט איך ווייס דאך נישט צום סוף וועלכע וועט זיין תרומה און ממילא לויט דיר וואלט די תרומה נישט געווען קיין תרומה ביי אזא ציור און אזוי עסטו מיר וועלן זאגן קען מען דען זאגן אזא זאך וכי תימא הכי נמי עסטו מיר וועלן זאגן יא שטייט אין פסוק ראשית תרומה איז נישט קיין תרומה דא, אבער ס'איז דאך נישט אזוי זאגט אביי, זאגט אביי ווייל והתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, תרומת הכרי הזה ומעשרותיו בתוכו, טאמער איינער האט א הויפן פון תבל און ער זאגט אז אינעם תוכו אינמיטן פון די הויפן וויל איך אז דארט זאל זיין די תרומות און די מעשרות אזוי איז ער מפריש תרומות און מעשרות, אדער א מענטש זאגט אי תרומת מעשר זה בתוכו א מענטש האט א הויפן מעשר ראשון א לוי און ער זאגט אינמיטן פון די הויפן וויל איך זאל זיין תרומת מעשר, און די דין איז ר' שמעון אומר קרא השם ר' שמעון זאגט אז די נאמען האט געכאפט, וואס טייטשט טאקע אינמיטן פון די הויפן, דאס איז תרומה אדער דאס איז תרומת מעשר? על כל פנים, דא איז דאך נישט מובדל, דא איז דאך מען זעט דאך נישט קלאר וועלכע חלק איז די תרומה און וועלכע חלק איז נישט די תרומה, און ממילא לויט דיר אז שטייט אין פסוק ראשית מען דארף זען קלאר א אונטערשריט די תרומה און די חלק וואס ווערט אויס תרומה, איז דאך דא ביי אזא ציור וואלט נישט געדארפט זיין קיין תרומה און די תרומה וואלט נישט געדארפט חל זיין, פון דעסטוועגן זעט מען אין די משנה ר' שמעון זאגט די תרומה איז יא תרומה, און ממילא זאגט אביי צו רבא, וואסער מין תירוץ איז דאס? זאגט די גמרא ניין, שאני התם דארט איז אנדערש, דאיכא סביביו, ווי נישט ווי, ס'איז דא א היכר פון די תרומה און די חלק וואס איז נישט קיין תרומה, דהיינו אזוי, א מענטש האט א הויפן פירות, ס'איז דא די תוכו, די חלק וואס ליגט אינעווייניג, און ס'דא די חלק וואס ליגט אינדרויסן, יעצט ווען דער מענטש זאגט אז אין די אינעווייניגסטע חלק וויל איך דארט זאל חל זיין תרומות און מעשרות, איז אין הכי נמי, צווישן אלע פירות און אינעווייניג ווייס איך נישט פונקט וועלכע איז די תרומה וועלכע נישט, וועלכע די מעשר וועלכע נישט, אבער איין זאך ווייס איך קלאר, די אינדרויסענדיגע פירות זענען זיכער נישט קיין תרומה און נישט קיין מעשר, און ממילא ווי נישט ווי דאס קען מען נאך רופן ראשית זאגט רבא, מה שאין כן, ביי א ציור וואס איינער האט א גלעזל וויין און ער זאגט אז צום סוף דאס וואס עס וועט איבערבלייבן דאס וועט זיין תרומות צו דאס וועט זיין מעשרות, איז דא זעט מען אינגאנצן נישט אויף די גלעזל וויין וועלכע חלק גייט איבערבלייבן צום סוף פון אונטן, ס'איז ממש אלעס איז אויסגעמישט, ובמילא זאגט רבא די תירוץ איז נאך אלץ א גוטע תירוץ אז קען זיין אוודאי זאגט מען יש ברירה, די סיבה וואס דארט ארבעט עס נישט איז ווייל ס'שטימט נישט מיט ראשית. ואיבעית אימא, זאגט די גמרא יעצט א אנדערע תירוץ צו פארענטפערן ר' שמעון, וואס טייטש נישט ווי רבא'ס תירוץ און ווי רבא האט דא געענטפערט, און נישט ווי די תירוץ מ'האט פריערט געזעהן אז ר' שמעון האלט אנדערש ביי דאורייתא'ס אנדערש ביי דרבנן'ס, נאר וואס דען? די קשיא וואס אונז האבן געפרעגט אויף ר' שמעון, אז פון איין זייט זעהט מען אז ביי לוקח יין מן הכותים זאגט ר' שמעון אז מ'זאגט נישט קיין ברירה, מה שאין כן ביי עירובי תחומין זעהט מען ר' שמעון האלט מען זאגט יא ברירה, זאגט די גמרא, די חילוק איז כדקתני טעמא, די סיבה פארוואס די תרומות און די מעשרות זענען נישט חל ביי די לוקח יין מן הכותים האט נישט קיין שייכות צו ברירה, נאר וואס דען ס'קען אוודאי זיין ר' שמעון האלט נארמאל זאגט מען ברירה, נאר פארוואס דארט איז נישט חל די תרומות און מעשרות ווייל כדקתני טעמא אזוי ווי מען זעהט שטייט דארט אין די ברייתא, אמרו לו לר' מאיר, ר' יוסי ר' שמעון וואס ר' יוסי און ר' שמעון זאגן אז די תרומות און מעשרות איז נישט חל, זאגן זיי צו ר' מאיר וואס ר' מאיר זאגט ס'יא חל, זאגן זיי אים אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע? זיי זאגן פאר ר' מאיר וויאזוי קענסטו זאגן אז דער מענטש מעג אויסטרינקען דאס גלעזל איבערלאזן אביסל אונטן זאגן שפעטער דאס איז תרומות ומעשרות, וואס איז טאמער גראד פאר ער האט געענדיגט דאס גלעזל איז דאס גאנצע גלעזל מיט די וויין אראפגעפאלן און ס'האט זיך צובראכן? קומט אויס מ'איז קיינמאל נישט אנגעקומען צום סוף, מ'האט קיינמאל נישט מפריש געווען קיין תרומות ומעשרות, ממילא וואס העלפט מיר דא ברירה? מ'וועט דאך קיינמאל נישט אנקומען צום ברירה, איז מחמת די חשש זאגט ר' שמעון אז מען טאר דאס נישט טון, נישט ווייל בדרך כלל זאגט מען נישט קיין ברירה, נאר ווייל דא איז דא א חשש אז די גאנצע וויין וועט זיך צושפאלטן און אראפפאלן ס'וועט גארנישט איבערבלייבן, אמר להן האט ר' מאיר געענטפערט פארוואס איז ר' מאיר נישט חושש, ר' מאיר ענטפערט דארט ווייל לכשיבקע וואס טייטש טאמער ס'וועט זיך צוברעכן אז ס'וועט זיך צוברעכן מ'וועט דעמאלטס דן זיין, ס'טייטש ס'גייט זיך נישט צוברעכן מען דארף נישט חושש זיין, אבער על כל פנים דאס איז די טעם, זאגט די גמרא, לויט דעם תירוץ על כל פנים, פארוואס ר' שמעון זאגט דארט אז ס'העלפט נישט, נישט ווייל ער האלט נארמאל אין ברירה נארמאל האלט ער יש ברירה, נאר דארט איז דא א חשש ס'וועט אראפפאלן, זאגט די גמרא ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא, איך פארשטיי נישט, פלוצלינג יעצט האסטו מיר מגלה געווען די סוף פון די ברייתא, לויט ווי אונז האמיר פריערט געזאגט, וואס טייטש לויט די תירוץ פון רבא וואס מ'האט פריערט געזען, דבעינן ראשית ששיריה ניכרין, מאי קאמרי ליה, לויט רבא, וואס איז די טעם פארוואס ר' שמעון זאגט ביי די וויין ביי לוקח יין מן הכותים זאגט נישט קיין ברירה איז ווייל ס'איז תרומה און ביי תרומה קען מען דאס נישט מאכן ווייל שטייט ראשית ס'דארף זיין מובדל ס'דארף זיין א היכר מ'דארף זעהן וועלכע חלק איז תרומה אויב אזוי זיי מיר מסביר די שקלא וטריא וואס גייט דא פאר וואס זאגט ר' שמעון צו ר' מאיר אז טאמער די פאס העט זיך צושפאלטן ביסטו מודה אוודאי אז דעמאלטס העט מען נישט קענען וואס האט עס קיין שייכות האט נישט קיין שייכות מיט דעם נישט דאס די סיבה פארוואס ר' שמעון לאזט נישט טרינקען ר' שמעון לאזט נישט טרינקען פון דעם ווייל ער האלט שטייט אין פסוק ראשית און ס'העלפט נישט און וואס גייט דא פאר זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען הכי קאמרי ליה, דאס מיינט ר' שמעון צו זאגן צו ר' מאיר, לדידן בעינן ראשית ששיריה ניכרין, לויט ווי איך האלט, איך האלט אוודאי דארף מען האבן ראשית, און פארדעם העלפט נישט קיין פאטענט אז כ'וועל באלד מפריש זיין תרומות ומעשרות קענסט נישט, מען דארף האבן ראשית ממילא העלפט עס נישט, אבער לדידך, לויט דיר ר' מאיר, וואס דו האלטסט נישט פון די פראבלעם פון ראשית, אבער לפחות זיי מיר מודה אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא שותה טבלים למפרע, וואס איז טאמער ס'וועט זיך צוברעכן, און מען וועט נישט אנקומען צום סוף צו מפריש זיין די תרומות און די מעשרות, ביסטו דאך אוודאי מודה ס'איז א פראבלעם, און ממילא לויט דיר פארוואס זאגסטו ס'העלפט יא, אמר להן, און אויף דעם האט ר' מאיר געענטפערט, לכשיבקע, טאמער ס'וועט זיך צוברעכן וועל איך דעמאלטס דן זיין, וואס טייטש מ'דארף נישט חושש זיין אז ס'גייט זיך צוברעכן.